ספר יונה פרק ג' יעצט אז יונה איז ארויסגעקומען פון די פיש ער איז צוריק אויף די יבשה ס'שטייט נישט וואו ס'זעהט אבער אויס אז ער איז ערגעץ נישט צו ווייט פון נינווה ער קען נאך גיין ס'הייסט ער איז צוריק געגאנגען צו וואו ער איז געקומען פון אפשר איז ער צוריק אין ארץ ישראל וואו ער איז געגאנגען ויהי דבר השם אל יונה שנית לאמור דער אייבערשטער רעדט צו אים די צווייטע מאל ס'הייסט ממש די זעלבע נוסח כמעט די זעלבע נוסח וואס ער האט געזאגט די ערשטע מאל די ערשטע פסוק פון די ספר זאגט ער נאכאמאל קום לך אל נינווה העיר הגדולה וקרא אליה את הקריאה אשר אנכי דובר אליך. איין חילוק, פריער איז געשטאנען לך אל נינווה כי עלתה רעתם לפני, דא שטייט רוף צו זיי, די רופינג, די קריאה, שריי צו זיי די געשריי וואס איך זאג דיך. דאס הייסט, קען זיין דער רמז איז, פריער האסטו נישט געפאלגט וואס איך האב דיר געזאגט, יעצט זאלסטו שוין טון וואס איך זאג דיר, און קען אויך זיין אז ס'איז מרמז אויף די הוספה, ס'הייסט נישט סתם עלתה רעתם לפני, נאר אזוי ווי אונז גייען זען וואס יונה שרייט טאקע אין נינווה. און די צווייטע מאל פאלגט ער אינסטעד פון גיין צו די יפו אוועקצולויפן גייט ער טאקע שטייט אויף יונה ער גייט צו נינווה כדבר השם אזוי ווי דער אייבערשטער האט געהייסן יעצט דער פסוק פארציילט אונז ונינווה היתה עיר גדולה נינווה געווען א גרויסע שטאט עיר גדולה לאלהים טייטשן די מפרשים גרויס געטליך גרויס אזוי ווי מען זאגט הררי אל א זאך וואס איז משונה'דיג גרויס זאגט מען גדולה לאלהים עס איז אזוי גרויס דריי טעג מהלך שלושה ימים דריי טעג דארף מען גיין דערין. עס הייסט א ריזיגע שטאט, און ווייסט יעדן ער קומט טאקע אן כאילו ער זעט טאקע ס'איז זייער גרויס, הייבט ער אן צו גיין, ער גייט מהלך יום אחד, ס'הייסט אדער איז ער אריין געגאנגען אביסל אין די שטאט פאר ער האט אנגעהויבן צו צו שרייען פאר ער האט אנגעהויבן צו רופן, נישט געוואלט סתם זיין אוטסייד, אדער אנגעהויבן שפעטער האט ער ווייטער געשריגן. ויחל דאס הייסט אנגעהויבן, און וואס שרייט ער ויקרא און ער רופט, איך זאג שריי ווייל ויקרא מיינט רופט אויס יא, ויאמר זאגט ער עוד ארבעים יום ונינווה נהפכת, דאס איז די מעסעדזש וואס יונה שיקט פאר נינווה, די שיעור נאך פערציג טעג און נינווה ווערט חרוב, נהפכת הייסט שרייט ס'ווערט חרוב יא, ס'דרייט זיך איבער ס'איז א לשון ס'מיינט ס'ווערט חרוב, וויאזוי ווערט עס חרוב? נישט קיין חילוק. יעצט וואס די מענטשן פון נינווה וואס טוען זיי? זיי גלייבן ויאמינו אנשי נינווה באלהים זיי גלייבן דאס וואס יונה זאגט זיי האבן נישט געזאגט אה אז איינער זאגט פאר סאם ריזען ס'איז זייער א דבר פלא פארוואס איינע פון די גרויסע שאלות פון ספר יונה וואס גייט דא פאר וואס די נביאים זאגן כסדר זאכן קיינער נעמט זיי נישט ערנסט דא מיטאמאל ויאמינו אנשי נינווה באלהים זיי גלייבן און זיי נעמען און מאכן א צום, טוהן זיך אלע אן שקים, די גרויסע, די קליינע, ס'הייסט אלע די גאנצע חברה פון נינווה נעמען זיך צאם, זיי גייען אנהייבן צו פעסטן. און נישט נאר די פשוטע מענטשן פון נינווה, נאר עס איז אנגעקומען אויך די קעניג פון נינווה, און די קעניג פון נינווה איז אויפגעשטאנען פון זיין שטוהל, אפגעריסן זיין פענסי בגד, זיין אדרתו, טוט זיך אן אויך א שק, און זיך אוועקגעזעצט, אויפגעשטאנען פון זיין שטוהל, געגאנגען געזעצן על האפר דאס איז די פלאר אויף אויף אש, און ער האט געשריגן, ער האט געשריגן צו דער אייבערשטער, ער האט געשריגן צו די מענטשן, און אז דער מלך האט זיך שוין צוגעשטעלט, ס'איז נישט נאר דער עולם, האט מען געמאכט אזוי א אפיציעלע גזירה, אפיציעלע הכרזה מטעם דעם מלך, מטעם איז טייטש משכל המלך, דאס הייסט לפי דעת המלך, לפי עצת המלך וגדוליו, דאס הייסט דער מלך און די גדולים, די שרים, די מנהיגי העיר האבן ארויסגעגעבן א תקנה, אז נישט סתם. יעדער איינער זאל פאסטן און אנטון שקים, האדם והבהמה, הבקר והצאן, אפילו די בהמות, די שאף, די רינדער, קיינער זאל גארנישט עסן, די שאף זאלן נישט פאשן, זיי זאלן נישט טרינקען קיין וואסער, און זאלן זיך אנטון א שקים, נישט נאר די מענטשן אויך די בהמות, ממש א פלא, כאילו וואס האבן בהמות פון פאסטן? די מפרשים טראכטן אפשר עפעס אזוי ווי ווייזן פאר דער אייבערשטער, רשי זאגט אויף די קינדער. ויקראו אל אלהים בחזקה, און זיי זאלן שרייען צו דער אייבערשטער שטארק, דאס איז א חלק פון די חזקה, דער מדרש זאגט, זאלן זאגן פאר דער אייבערשטער, דו האסט נישט קיין רחמנות אויף אונז, אונז זאלן נישט רחמנות האבן אויף אונזערע קינדער און אונזערע בהמות, אדער עס קען זיין פשוט, ס'הייסט כאילו, אזוי ווי מען זאגט, אם אדם חטא בהמה מה חטאה, נישט קיין מבול וואס די בהמות האבן געזינדיגט, וואס האבן די בהמות שולדיג, סאו מיט דעם וואס מען געבט נישט עסן פאר די בהמות, איז מען מעורר כביכול רחמים אז די אייבערשטער זאל רחמנות האבן. און דאס איז דער עיקר, וישובו איש מדרכו הרעה ומן החמס אשר בכפיהם, יעדער איינער זאל תשובה טון פון זיינע שלעכטע וועגן און פון זיין חמס, פון זיין גזילה וואס ער האט, זעט מען אויך אז ענליך צו דעם מבול, אז לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל, חמס דאס איז די קלארסטע די ערגסטע זאך וואס מען קען טון, איז ממילא האט דער מלך אויסגערופן יעדער איינער זאל תשובה טון, תשובה טון פון זיינע גזילות, פון זיינע רויבעריי. מי יודע, ווער ווייסט, ישוב ונחם האלהים, דער אייבערשטער צוריק קייערן, זיך חרטה האבן, ושב מחרון אפו ולא נאבד, דאס איז פשוט טייטש, אז ווער ווייסט, הלוואי, עס קומט אזא נביא ער זאגט אז מען זאל גיין חרוב ווערן, ער האט נישט געזאגט, די נביא האט גארנישט געזאגט אז מען זאל תשובה טון, אבער דער מלך זאגט לאמיר שרייען, לאמיר תשובה טון, הלוואי, ווער ווייסט, אפשר דער אייבערשטער האט רחמנות אויף אים, אויף אונז. יעצט. אויף קאורס וואס איז געשען? טאקע אזוי איז געשען, וירא האלהים את מעשיהם, די אייבערשטער האט געזען זייערע מעשים, כי שבו מדרכם הרעה זיי האבן תשובה געטון, טאקע וינחם האלהים, די אייבערשטער האט חרטה געהאט אויף דאס וואס ער האט שלעכטע זאך על אשר דיבר לעשות להם, אויף דאס וואס ער האט געזאגט אז ער גייט טון, ולא עשה, און עס איז טאקע גארנישט געשען. די משנה זאגט מען דארף מדייק זיין, שטייט וירא האלהים את מעשיהם, שטייט נישט וירא את שקם ותעניתם, פון דעם זעט מען אז די עיקר, אז קיינער ווערט נישט מה טובו פארוואס מען מאכט א תענית איז טאקע כדי אז מען זאל שב זיין פון די חמס פון די מעשים הרעים.